בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ג, מיר הייבן אן דף ב' עמוד ב' ביי די גמרא נאך די משנה. איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען, די משנה האט אויסגערעכנט די פֿופֿצן עריות וואס זענען פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, איז היינט שטעלט זיך די גמרא דא אויף די סדר הדברים, פרעגט די גמרא, מכדי כולהו מאחות אשה ילפינן, ס'טייטש די גאנצע דין ביי די אלע פֿופֿצן עריות, ווי ווייסט מען טאקע אז למשל ביי א טאכטער, מען האט געזען נעכטן, ראובן'ס טאכטער האט חתונה געהאט מיט שמעון, שמעון איז געשטארבן, ראובן דארף נישט יעצט מייבם זיין זיין טאכטער טאר נישט מייבם זיין זיין טאכטער, אויך נישט די צרות, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? אלעס לערנט מען ארויס פון אחות אשה, מען וועט זען בהמשך הסוגיא וואס שטייט ביי אחות אשה וואס פון דארט לערנט מען עס ארויס, איז על כל פנים אויב אזוי ליתני אחות אשה ברישא, פארוואס שטייט טאקע נישט דער ציור דער ערשטער, וואס איז דער ערשטער ציור ביי אונזער משנה, בתו פארוואס שטייט נישט אחות אשה? זאגט די גמרא, וכי תימא, עסט מיר וועלן זאגן, תנא, חומרי חומרי נקט, אז דער תנא אין די משנה האט אויסגערעכנט, געמאכט די סדר הדברים לויט די חומרא, ס'טייטש לויט די עונש וואס מען קריגט אויף דעם, און במילא אחות אשה איז נישט אזא הארבע עונש, ס'איז נאר כרת, די משנה רעכנט אויס סיי חייבי שריפה, סיי חייבי סקילה, איז די משנה האט געוואלט אנהייבן מיט די הארבסטע, מיט חייבי שריפה, ורבי שמעון היא דאמר שריפה חמורה, ס'גייט אויב אזוי כשיטת רבי שמעון, ווייל רבי שמעון איז דער וואס האלט אז די הארבסטע מיתה איז שריפה, חכמים קריגן זיך זיי זאגן די הארבסטע מיתה איז סקילה, טאמער די הארבסטע מיתה איז סקילה, די איינציגסטע חייבי סקילה וואס שטייט ביי אונזער משנה איז כלתו, א שניר, וואלט די משנה געדארפט אנהייבן מיט כלתו, איז דאס זיכער נישט, נאר וואס? די משנה הייבט אן מיט בתו, בת בתו, בת בנו, בת אשתו, די אלע זענען שריפה, און ממילא קען זיין, זאגט די גמרא אז דאס איז די סיבה, וואס די משנה הייבט אן מיט דעם, ווייל מ'וויל אנהייבן מיט שריפה און אזוי גייט מען לייכטער און לייכטער און לייכטער. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא צוויי קשיות, קודם כל אי הכי ליתני חמותו ברישא, דעיקר שריפה בחמותו כתיבא, די גאנצע חיוב שריפה ביי עריות ביי די אלע עריות דא ביי זיי שריפה לערנט מען ארויס פון חמותו, איז אויב טאקע דאס איז די סדר פון די משנה, די משנה הייבט אן מיט דאס הארבסטע מיט שריפה, איז זאג די ערשטע זאך וואס דארט שטייט שריפה, חמותו איז די איינציגסטע ערווה וואס שטייט דארט שריפה, איז שרייב חמותו ערשט נישט בתו. ועוד. נאך א קשיא פרעגט די גמרא, בתר חמותו, ליתני כלתו, דבתר שריפה, סקילה חמורה, ס'טייטש נאך דו ענדיגסט אויסרעכענען אלע חייבי שריפה, איז שרייב כלתו, כלתו איז סקילה, נאך שריפה קומט סקילה, און נאר נאכדעם וואלט די משנה געדארפט אויסרעכענען אלע חייבי כריתות. שטייט נישט אזוי. אלא נאר, און ממילא ענטפערט די גמרא, די סיבה וואס די משנה שטייט ווי ס'שטייט, וואס די סדר איז די סדר, איז ווייל בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה. די ערשטע וואס די משנה רעכנט אויס איז בתו בתו מאנוסתו ווי מ'האט געשמועסט. די סיבה וואס דאס איז די ערשטע ווייל דאס לערנט מען ארויס פון א דרשה, דאס שטייט נישט קלאר אין פסוק, ממילא א זאך וואס מ'לערנט ארויס פון א דרשה איז געווען גאר חביב ביי חזל האט מען דאס אויסגערעכנט די ערשטע. פרעגט אבער די גמרא כולהו נמי מדרשא אתו. מ'האט דאך א רגע צוריק געזען אז די גאנצע דין אז ביי די אלע פופצן עריות איז נישטא קיין יבום לערנט מען ארויס פון אחות אשתו, פשט אלע, חוץ פון אחות אשתו, אלעס לערנט מען פון א דרשה. גארנישט שטייט נישט קלאר אין פסוק. איז ווייטער, וואס איז עפעס בתו חשוב'ער פון די רעשט? פארוואס שטייט דאס די ערשטע? ענטפערט די גמרא, נהי דלענין יבום אתיא מדרשא. ס'טייטש, ביסט גערעכט אז לעניני יבום לגבי די דיני יבום אז א ערווה דארף מען נישט מייבם זיין, מען טאר נישט מייבם זיין אז ס'פטר'ט די צרות, דאס לערנט מען טאקע אלעס ארויס אין אחות אשתו פון א דרשה. אבער עיקר איסורייהו בהדיא כתיב בהו, די איסור ערווה, וואס טייטש למשל די איסור צו וואוינען מיט חמותו אם חמותו די אלע עריות מען האט געזען די משנה, דאס שטייט קלאר אין פסוק, מה שאין כן בתו, ווען סקומט צו א טאכטער בתו מאנוסתו רעדט מען, איז עיקר איסורה מדרשא, די גאנצע איסור צו וואוינען מיט בתו מאנוסתו, און די גאנצע חיוב מיתה אויף דעם, דאס אלעס לערנט מען ארויס אין א דרשה, גארנישט שטייט נישט קלאר אין פסוק, דאמר רבא, ווי רבא האט געזאגט,

שטייט אויך בת בנה בת בתה, אייניקלעך, און די פסוק פירט אויס שארה הנה זמה היא, ס'טייטש אין די פסוק שטייט סיי די ווארט הנה און סיי די ווארט זמה, ביידע די ווערטער וועט מען באלד נוצן אויף א גזירה שווה. אבער וואס שטייט דא אין פסוק, איז אין פסוק, דא אין די פסוק ווערט דערמאנט די איסור פון צו וואוינען מיט בת אשתו, בת בנה בת בתה, ס'טייטש אבער אלעס איז נאר פון א פרוי, שטייט קלאר אין פסוק, ערות אשה ובתה, ס'דארף זיין די מענטש'ס פרוי. וואס איז לגבי בתו מאנוסתו אדער א אייניקל מאנוסתו, דאס ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט אין די פסוק, דאס איז איין פסוק, שפעטער איז דא נאך א פסוק וואס דארט שטייט נישט די ווארט אישה, און ממילא פון יענע פסוק וואלט מען יא געקענט ארויסלערנען בתו מאנוסתו אדער אן אייניקל מאנוסתו, נאר וואס וואס איז די פראבלעם, איז לאמיר זען די פסוק. אין פסוק שטייט, דאס איז א צווייטע פסוק, שטייט ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותם כי ערותך הנה, איז קודם כל שטייט דארט די ווארט הנה, מען דארף אנמערקן, מען נוצט עס באלד אויף א גזירה שוה, אבער שטייט אין ערגעץ נישט דערמאנט אינעם פסוק בתו, שטייט בת בנך בת בתך, שטייט נישט בתך, קיין ווארט נישט פון בתך, איז בת בנך בת בתך אן אייניקל פון אן אנוסה, האמיר א פסוק, אבער וואס טוט זיך מיט בתו מאנוסתו, אין די ערשטע פסוק שטייט בתה אבער נישט מאנוסתו, שטייט אשה ובתה, אין די צווייטע פסוק שטייט בת בנך בת בתך, אבער פון די צווייטע זייט וואס טוט זיך מיט בתך? נאר וואס דען? לערנט מען ארויס א גזירה שווה, קודם א גזירה שווה הנה הנה, אין די ערשטע פסוק שטייט הנה, אין די צווייטע פסוק שטייט הנה, ממילא זאגט מען אזוי ווי די ערשטע פסוק איז אויך אויף א טאכטער, די זעלבע זאך די צווייטע פסוק איז אויך א טאכטער, האמיר א לימוד קודם כל אז ס'דא א איסור צו וואוינען מיט בתו מאנוסתו, אבער דאס איז נאר א איסור, ווי ווייסט מען ס'אויך דא אן עונש כרת אויף דעם, איז אויף דעם איז דא א גזירה שווה, זימו זימו, שטייט אין פסוק ביי חמותו, ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא, ממילא מאכט מען א גזירה שווה זימו זימו, אז סיי ביי בתו פון זיין פרוי און סיי ביי בתו מאנוסתו, ביי ביידע איז דא שריפה, על כל פנים בתו מאנוסתו איז א לימוד, פאר דעם אז ס'איז א לימוד איז עס שטארק חביב, לערנט מען דאס די ערשטע, פרעגט אבער די גמרא אויך אויף דעם, השתא דאמרת כל מילתא דאתיא מדרשא חביבא ליה, אויב איז גערעכט אז א זאך וואס מ'לערנט ארויס אין א דרש דאס איז גאר חביב, אויב אזוי, ליתני לאחות אשה לבסוף, זאל שטיין דאס לעצטע אחות אשה, ווייל, נאכאמאל, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אלע דינים לגבי יבום מיט די עריות, די אלע דינים פון די משנה, ביי די פופצן עריות, אלעס לערנט מען ארויס אין אחות אשתו, איז זאל שטיין אחות אשתו די לעצטע, ווייל אלע אנדערע זאכן זענען א דרשה. ענטפערט די גמרא, ניין! ווייל איידי דאיירי באיסור אחווה תנא אחות אשתו, ס'טייטש אז די משנה רעדט שוין פון געשוויסטער, ס'שטייט אין די משנה אחותו מאמו, אחות אמו איז אלעס שוועסטערס, רוקט מען שוין אויך אריין אחות אשתו, אבער ביסט גערעכט ס'וואלט בעצם געדארפט שטיין די לעצטע, נאר מ'לייגט עס אריין צווישן אלע אנדערע זאכן וואס שטייט דארט אחות, אחותו מאמו אחות אמו, פרעגט אבער די גמרא ווייטער, וליתנייהו להאי בבא לבסוף, נעמט די גאנצע שטיקל, די אחותו מאמו, אחות אמו, אחות אשתו, פאקט דאס גאנצע זאך, סוף די משנה, און ענדיגט צו די משנה מיט אחות אשתו, פארוואס ענדיגט זיך צו די משנה מיט כלתו, און ממילא ענטפערט די גמרא א נייע תירוץ, וואס מיט די תירוץ וועט מען פארשטיין די גאנצע סדר פון די משנה, זאגט די גמרא אזוי, אלא תנא קורבי קורבי נקט, די תנא פון די משנה גייט לויטן קרבה פונעם מענטש צו דעם ערווה, און וואס טייטש קרבה? די קרבה מיינט לויט ווי נאנט א מענטש איז צו דעם ערווה, און די גמרא איז מסביר תנא, בתו, ובת בתו, ובת בנו, דקרובי עצמו. די ערשטע זאך וואס די משנה רעכנט אויס, איז א טאכטער. נישט דא א נענטערע זאך צו א מענטש ווי א טאכטער, דאס איז די נענטסטע קרבה, נאך מער ווי א שוועסטער, און ממילא קודם שטייט טאכטער, און נאכדעם די אייניקלעך, בתו, בת בתו, בת בנו, דאס איז אלעס די נענסטע צו א מענטש. נאכדעם ואיידי דתנא שלושה דורות למטה דידיה, תנא נמי שלושה דורות למטה דידה, וואס טייטש אז מען רעכנט שוין אויס זיינע טאכטער און זיינע אייניקלעך, וואס דאס אפילו מאנוסתו, רעכנט מען שוין אויך אויס זיין ווייב'ס קינדער און אייניקלעך, און פאר דעם, גראד נאכדעם, שטייט, בת אשתו, בת בנה, בת בתה, דאס איז די נעקסטע זאכן וואס שטייט אין די משנה. יעצט ואיידי דתנא שלושה דורות למטה דידה, תנא שלושה דורות, למעלה דידה טייטש נאכדעם ווען די משנה רעכנט אויס די פרוי בת אשתו בת בנה בת בתה מען איז אראפ דריי דורות פון די פרוי זייט גייט מען יעצט ארויף דריי דורות פון די פרוי זייט חמותו אם חמותו אם חמיו די שוויגער די מאמע פון די שוויגער די מאמע פון די שווער יעצט רש"י רעדט אויס דרך אגב פארוואס גייט מען נישט יעצט צוריק צו זיין זייט? פארוואס בלייבט מען ביים פרוי? רעכן אויס דריי דורות ארויף ביי אים. איז אויף דעם זאגט רש"י ס'איז דאך נישט שייך, ווייל אפילו איין דור איז נישט שייך, וויאזוי איז שייך אז ראובן'ס מאמע זאל חתונה האבן מיט שמעון? ס'איז נישטא אזא זאך, ווייל קודם כל, טאמער זענען ביידע קינדער פון די זעלבע מאמע איז פשוט ס'איז נישט שייך, און אפילו אז נישט, שמעון טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי פון זיין טאטן, און ממילא די ציור איז נישט שייך, און פאר דעם ווייטער גייט די משנה אויף די סדר. איז קודם פארשטיי מיר פארוואס די משנה הייבט אן בתו בת בתו בת בנו, דאס איז זיינע קינדער און אייניקלעך, נאכדעם בת אשתו בת בנה בת בתה, דאס איז זיין פרוי'ס קינדער און אייניקלעך, נאכדעם ווען מען גייט צו די פרוי'ס קינדער און אייניקלעך גייט מען שוין אויך צו די פרוי'ס עלטערן, חמותו אם חמותו און אם חמיו, און נאכדעם ותנא, אחותו ואחות אמו, דקרובי עצמו, די נעקסטע זאך וואס די משנה רעכנט אויס איז אחותו מאמו, און אחות אמו, זיין שוועסטער פון די מאמע זייט, און זיין מומע, וואס דאס איז ווייטער, דאס איז זיינע קרובים. נאכדעם ואיידי דאיירי באיסור אחווה, מען רעדט שוין פון געשוויסטער, וואס איז טאקע זיינע קרובים, מען רעדט פון זיין שוועסטער, זיין שוועסטער פון די מאמע, זיין מאמע'ס שוועסטער, דערמאנט מען שוין אויכעט תנא אחות אשתו, וואס מיינט זיין פרוי'ס שוועסטער, דערמאנט מען דאס אויכעט, אחות אשתו. יעצט, וואס בלייבט איבער? בלייבט איבער אשת אחיו מאמו, אשת אחיו שלא היה בעולמו,

די דירעקטע קרובים פונעם מענטש, פון דעם ראובן, אלעס איז קרובים דורך חתונה האבן, די שוועגערנס האבן חתונה געהאט מיט זיין ברודער, און די שניר האט חתונה געהאט מיט זיין זון, און ממילא זענען בעצם אלע גלייך, איז בעצם וואלט כלתו געדארפט שטיין פאר אשת אחיו מאמו, פאר אשת אחיו שלא היה בעולמו, פארוואס ווייל אויף כלתו איז סקילה, און אויף די אנדערע צוויי איז כרת, איז סקילה איז פאר כרת, די סיבה פארוואס שטייט נישט אזוי, די סיבה וואס כלתו איז די לעצטע איז ווייל אלא איידי דאיירי באיסור אחווה ווייל היות וואס איינס פארדעם שטייט אחות אשתו רעדט מען פון געשוויסטער איז תנא אשת אחיו שלא היה בעולמו פארדעם רעדט מען רעדט שוין פון געשוויסטער שטייט שוין אשת אחיו מאמו אשת אחיו שלא היה בעולמו דאס האט אלץ איין שייכות והדר תנא נאר צום סוף פירט מען אויס מיט כלתו מיט א שניר וואס דאס איז א צווייטע זאך אינגאנצן. שוין, זאגט יעצט די גמרא אויף די לשון המשנה, פרעגט די גמרא ומאי איריא דתנא פוטרות, ליתני אוסרות, וואס טייטש? איז לאמיר צוריק אנכאפן די דוגמא פון די משנה די ערשטע דוגמא, ראובן האט א טאכטער, שמעון האט חתונה מיט ראובן'ס טאכטער און אויך מיט נאך א פרוי, און שמעון שטארבט, האט מען געזען אין די משנה אז די טאכטער פון ראובן, וואס זי איז די ערווה, זי איז פוטרות צרותיהן, זי פטר'ט די אנדערע פרוי, וואס טייטש ראובן דארף נישט, טאר נישט, מייבם זיין די צווייטע פרוי די צרה, און אויף דעם פרעגט יעצט די גמרא, די לשון פוטרות שטימט נישט, פוטרות איז לכאורה משמע אז ער מוז נישט, ער מוז נישט מייבם זיין די צרה, טאמער ער וויל מעג ער, און אוודאי איז דאס נישט ריכטיג, פארוואס איז דאס נישט ריכטיג? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, בעצם איז דא א פראבלעם יעדע מאל אז מען טאר נישט מייבם זיין אלס אשת אח, וויאזוי מעג מען מייבם זיין אשת אח? נאר וואס? האמער געשמועסט ווייל עס שטייט אין די תורה אז מען דארף מייבם זיין, איז פשט די תורה האט געזאגט אז דארט ווי ס'דא די מצוה פון יבום איז עס דוחה די איסור פון אשת אח, אבער דאס איז נאר ווי ס'איז דא די מצוה פון יבום, דארט ווי מ'איז פטור פון יבום איז צוריק דא די איסור פון אשת אח, איז פשט ס'איז נישט דא אזא זאך בדיעבד'יג, טאמער דו ווילסט מעגסטו, נישטא אזא זאך, אדער מעג מען און מען מוז, און אז מען מוז נישט טאר מען נישט, איז ווייטער וואלט לכאורה געפאסט דא

סיי אויף יבום סיי אויף חליצה, און די גמרא פרעגט גראד, וואס האסטו מיר געענטפערט דא, וליתני אסורה לחלוץ, דארף שטיין טאקע ביידע אז אוסרות ביידע סיי חליצה און סיי יבום, דער ראובן טאר נישט חולץ זיין טאר נישט מייבם זיין, זאגט די גמרא, דאס קען אויך נישט שטיין, ווייל מאי קעביד, וואס איז די פראבלעם, וואס קענסט זאגן פאר ראובן ער טאר נישט חולץ זיין, וואס איז די איסור חולץ צו זיין, סתם א מענטש מעג חולץ זיין ווי ער וויל אויף די גאס איז נישט קיין ער טוט דאך נישט קיין איסור, יבום איז א פראבלעם, יבום פאסט א לשון אוסרות, אבער ביי חליצה פאסט עפעס אזא לשון? זאגט די גמרא פארוואס נישט? אלמה לא, אם אתה אומר חולצת מתייבמת, וואס טייטש ס'דא א שטארקע סברה צו זאגן אז חזל האבן גע'אסר'ט צו חולץ זיין, פארוואס? ווייל טאמער מ'עט לאזן חולץ זיין, איז מארגן עט שטיין א עם הארץ ביי די זייט און זאגן אה, דא פאסט חליצה, מסתמא פאסט דא יבום אויך, און יבום אוודאי טאר מען נישט, און ממילא ווייטער צוריק שווער, אויב אזוי פאסט דאך א לשון אוסרות סיי אויף חליצה און סיי אויף יבום, וואלט די משנה געדארפט זאגן אוסרות און נישט פוטרות. ענטפערט די גמרא, ניין, כיון דבמקום מצוה הוא דאסירא צרה ושלא במקום מצוה שריא, משום הכי תנא פוטרות. ס'טייטש, זאגט די גמרא א געוואלדיגע תירוץ, טאמער ס'וואלט געשטאנען אוסרות אז די ערוות זענען אוסרות צרותיהן, ס'טייטש די טאכטער פון ראובן איז אוסרת איר צרה, איז אוסר די אנדערע פרוי, וואס וואלט איך געזאגט? וואלט איך געזאגט אז די ערווה איז עפעס גורם א חלות איסור אויפן צרה, און ממילא וואלט איך געזאגט לאמיר זאגן נישט ביי א ציור פון יבום, נאר סתם אזוי, למשל א מענטש ראובן האט א טאכטער רחל, רחל האט חתונה נישט מיט זיין ברודער שמעון, אן קיין יבום, זי האט חתונה מיט משה, סתם עפעס א איד פון גאס, יעצט משה האט א צווייטע פרוי, משה האט א פרוי וואס הייסט לאה, יעצט שטארבט משה, רחל איז די טאכטער פון ראובן, זי איז געבליבן א אלמנה, און ס'איז אויך דא אן אנדערע אלמנה וואס הייסט לאה. יעצט רחל און לאה זענען צרות איינע פארן צווייטן, פיין, מעג יעצט ראובן חתונה האבן מיט לאה? אוודאי אז יא, פארוואס נישט? מיט רחל, רחל נישט, רחל א טאכטער, אבער וואו שטייט אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט א צרה פון א ערווה? אין ערגעץ נישט, אוודאי מעג מען, אבער טאמער עס וואלט געשטאנען אין די משנה אוסרות, וואלט איך געזאגט ניין, איך וואלט געזאגט אלע עריות זענען אוסרות צרותיהן, ס'טייטש פון וואו קומט די איסור? פון די ערווה אזוי וואלט איך געזאגט, און ס'איז דאך נישט אזוי, נאר וואס דען, אז שטייט פוטרות פארשטיי איך בעסער, ווייל פוטרות איז פשט, נישט די איסור קומט פון די ערווה, ס'טייטש די פראבלעם איז נישט אז לאה איז א צרה פון רחל, א צרה פון א ערווה מעג מען נאך חתונה האבן מיט, די פראבלעם איז אז פוטרות, וואס טייטש היות וואס רחל איז ראובן'ס טאכטער, און זי פטר'ט,

דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר כל העולה ליבום עולה לחליצה, וכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה, וואס טייטש ס'איז הא בהא תליא, נישט דא אזא זאך א פרוי וואס מען טאר נישט מייבם זיין אבער מען דארף חולץ זיין, נישטא אזא זאך, א פרוי וואס מען מוז מייבם זיין איז איר מעג מען חולץ זיין, און א פרוי וואס מען דארף נישט מייבם זיין אדער וואס מען טאר נישט מייבם זיין דארף מען אויך נישט חולץ זיין. איי זאגט רש"י ס'איז יא דא כל מיני ציורים וואס מען זעט חולצות ולא מתייבמות אז מען מאכט חליצה נישט קיין יבום איז דא זאגט רש"י די ציורים זענען ביי א ספק וואס טייטש א פרוי וואס ס'דא א ספק צו זי דארף יבום צו נישט איז דארט קענען חזל זאגן אז מחמת ספק זאל מען חולץ זיין נישט מייבם זיין אבער ביי א ציור פון א ודאי איז אוודאי נישט דא אזא זאך נישט דא זאך א פרוי וואס מעיקר הדין איז מחויב בחליצה און נישט ביבום. פרעגט יעצט די גמרא אבער, וליתני מן היבום ומן החליצה, ס'טייטש אין די משנה שטייט חליצה און נאכדעם יבום, לכאורה וואס איז די עיקר? די עיקר איז יבום, טאמער מען וויל נישט יבום קען מען מאכן חליצה, אבער יבום איז די עיקר, איז וואלט געדארפט שטיין אין די משנה קודם יבום און נאכדעם חליצה, אי נמי, נאך א קשיא פרעגט די גמרא, מן החליצה לחודה? וואס טייטש בעצם וואלט געקענט שטיין נאר מן החליצה, און איך וואלט אליין געוואוסט אז ער פטור פון חליצה אויך פטור פון יבום, ענטפערט די גמרא, אבא שאול היא, דאמר מצות חליצה קודמת למצות יבום, וואס טייטש די משנה גייט כשיטת אבא שאול, וואס רשי ברענגט דא די אבא שאול דף לט עמוד ב זאגט אבא שאול הכונס יבמתו לשם נוי און לשם אישות כאילו פוגע בערווה וקרוב בעיני להיות הוולד ממזר, אבא שאול זאגט אז א מענטש וואס איז מייבם די פרוי פון זיין ברודער דארף עס טון לשם שמים, טאמער ער טוט עס לשם אישות אדער לשם נוי איז עס ממש א בחינה פון א ערווה און די קינדער זענען א בחינה פון ממזרים, גאר הארבע ווערטער, און בממילא, אמאליגע צייטן די צייטן פון די תנאים, געווען ערליכע אידן וואס האבן געקענט חתונה האבן לשמה, אבער היינטיגע צייטן, און ווען מען זאגט היינטיג רעדט מען אפילו אין די צייטן פון די גמרא, וואס מענטשן האבן יא חתונה געהאט מיט פרויען לשם נוי און לשם אישות, זאגט אבא שאול, איז ענדערש זאל מען מאכן חליצה ווי איידער מען זאל מאכן יבום, און ממילא פאר דעם מיט דעם פארשטייט מען שוין אונזער משנה אז די משנה זאגט קודם פוטרות מן החליצה און נאכדעם מן היבום, איז ווייל חליצה איז היינטיגע צייטן די עיקר און נאר נאכדעם איז יבום, און די זעלבע זאך מיט דעם פארשטייט מען אויך פארוואס שטייט נישט אין די משנה נאר מן החליצה, ווייל ווען עס וואלט געשטאנען נאר מן החליצה וואלט מען נישט געוואוסט אבא שאול'ס דין, איז פאר דעם האט די משנה געוואלט ס'זאל שטיין ביידע מן החליצה, און נאכדעם מן היבום זאלסט וויסן אז די הלכה איז ווי אבא שאול אז מצות חליצות קודמת למצות יבום, זאגט אונז די גמרא ווייטער, מנינא דרישא למעוטי מאי, און מנינא דסיפא למעוטי מאי, ס'טייטש די משנה, ביי אונזער משנה איז דא צוויי מאל די משנה ממעט, ווי די משנה הייבט אן, חמש עשרה נשים, פארוואס זאגט די משנה א נומבער, פופצן, חמש עשרה, נאר וואס דען, די משנה וויל ממעט זיין, אז ס'דא אנדערע פרויען,

ווי רב ורב אסי? וועלכע רב ורב אסי? ברענגט רשי, רב האלט אז די צרה פון א סוטה איז אויכעט פטור פון יבום, וואס האלט רב אסי? רב אסי האלט די צרה פון א איילונית איז פטור פון יבום, וואס מיינט די צוויי זאכן? איז לאמיר אנהייבן מיט צרת סוטה, צרת סוטה איז פשט, לאמיר זאגן אונזער ציור ראובן און שמעון, שמעון האט צוויי פרויען, איינע פון שמעון'ס פרויען האבן מזנה געווען, זי איז א סוטה, יעצט נאכדעם וואס זי איז א סוטה שטארבט שמעון, און די צוויי פרויען סיי די סוטה און סיי די אנדערע פרוי די צרה פון די סוטה, ביידע פאלן יעצט פאר ראובן, ראובן דארף איינס צו מייבם זיין, איז דאס טייטש צרת סוטה, זאגט רב, ביי אזא אופן איז ראובן פטור פון צו מייבם זיין ביידע, ער דארף נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, נישט די סוטה און אויך נישט די צרה, אזוי זאגט רב, יעצט רב אסי זאגט אז די זעלבע זאך איז ביי א איילונית, איילונית, אונז האבן שוין געזען איילונית און די משנה האט אויסגערעכנט איילונית, לגבי א קידושי טעות, ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי און ער מיינט זי קען האבן קינדער, צום סוף ווערט נתברר אז זי קען נישט האבן קינדער, איז די קידושין א קידושי טעות. אבער טאמער איינער זאגט קלאר ס'איז נישט קיין קידושי טעות, ער האט געוואוסט פון פריערט אז זי איז אן איילונית, און ער האט חתונה געהאט מיט איר, איז אוודאי די קידושין איז תופס, אבער יבום איז נישט דא ביי איר. און ממילא טאמער שמעון האט צוויי פרויען, איינס אן איילונית, און די אנדערע א געהעריגע פרוי, און שמעון שטארבט אן קינדער, און ביידע פאלן פאר ראובן, זאגט רב אסי אז. ראובן קען נישט מייבם זיין די איילונית און במילא די איילונית פטר'ט אויך די צרה, די זעלבע דין פון די אלע עריות אין די משנה זאגט רב אסי איז אויך דא ביי איילונית, קומט אויס אז רב זאגט די זעלבע דינים פון די משנה איז דא ביי סוטה, רב אסי זאגט די זעלבע זאך איז דא ביי איילונית, אונזער משנה קריגט זיך אויף ביידע, אונזער משנה האלט ס'איז נישט ריכטיג, אונזער משנה האלט אז ווען שמעון האט א פרוי א סוטה רעכנט מען נישט די סוטה אריין אין בילד, ראובן קען טאקע נישט מייבם זיין די סוטה, אבער די אנדערע פרוי קען ער מייבם זיין, און והוא הדין ביי רב אסי'ס ציור ביי איילונית, האלט אונזער משנה אז ראובן קען מייבם זיין די אנדערע פרוי, און מילא פארדעם האט די משנה ממעט געווען די צוויי ציורים, די ציור פון רב און די ציור פון רב אסי. פרעגט די גמרא אבער, לרב ולרב אסי, למעוטי מאי? רב און רב אסי זענען דאך אמוראים, זיי האבן דאך אויך געלערנט אונזער משנה, זיי קענען נישט זאגן אז די משנה איז ממעט זייער דינים, ווייל זיי האלטן דאך פון זייער דינים. איי, דרך אגב, פארוואס טאקע רעכנט נישט די משנה אויס זייער דינים? עמיר שוין זעהן, די גמרא טוט זיך שוין שטעלן אויף דעם. אבער, על כל פנים, וואס איז די משנה ממעט? ענטפערט די גמרא, די גמרא ברענגט נאך צוויי מיעוטים. זאגט די גמרא אזוי, אי סבירא להו דהדדי, טאמער רב און רב אסי האלטן איינער ווי דעם צווייטן, ס'טייטש, ס'מוז נישט זיין רב איז מודה צו רב אסי, און ס'מוז נישט זיין רב אסי איז מודה צו רב, נאר קודם הייבט די גמרא אן אז טאמער מ'וועט זאגן אז איינער איז מודה צום צווייטן, קומט אויס ביידע האלטן אז סיי די צרה פון א סוטה און סיי די צרה פון א איילונית איז פטור פון יבום וחליצה, איז אויב אזוי ביידע האלטן אז נישט די צוויי זאכן איז די משנה ממעט, איז אויב אזוי דארף מען טרעפן צוויי נייע מיעוטים, און וואס זענען די צוויי נייע מיעוטים פון די משנה? זאגט די גמרא, חדא למעוטי צרת ממאנת, וואס טייטש די ערשטע איז א מיעוט, א צרת ממאנת, צרת ממאנת איז טייטש, טאמער שמעון האט חתונה מיט א קטנה, א קטנה יתומה ווי מען האט געשמועסט, וואס איר ברודער לאמיר זאגן האט איר חתונה געמאכט צו שמעון, און חוץ פון דעם האט שמעון נאך א פרוי, יעצט שטארבט שמעון, און די קטנה מיט די אנדערע פרוי פאלן יעצט פאר ראובן, ראובן דארף זיי מייבם זיין, יעצט קומט די קטנה, די קליינטשיגע, וואס האט געקענט בעצם ממאן זיין, זי האט געקענט ממאן זיין ביי שמעונ'ען, זי האט עס נישט געטון, זי האט ממאן געווען ביי ראובן, זי האט געזאגט איך וויל נישט ראובן זאל מיר מייבם זיין, איך וויל ארויס פון די גאנצע זאך, זי האט ממאן געווען, איז ביי אזא ציור עמיר זען אין דף י"ב, שמואל זאגט אז די יבם טאר נישט יעצט מייבם זיין נישט די ממאנת און נישט די אנדערע אויך נישט נישט די צרה אויך נישט, קומט אויס דא האמיר א ציור אז צרת ממאנת איז חולץ אבער נישט מייבם, וואס דאס איז אנדערש פון אלע אנדערע צרות וואס מען האט געזען אין אונזער משנה וואס זענען נישט חולץ און נישט מייבם, און מילא דאס קומט די משנה ממעט זיין דאס איז איין מיעוט, וחדא למעוטי צרת מחזיר גרושתו, די דין איז אז ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי און ער גט איר, און זי האט חתונה מיט א צווייטן און שפעטער גט זי זיך פון אים אדער יענער שטארבט, טאר יעצט דער ערשטער מאן איר נישט צוריק נעמען, ס'איז דא א איסור פון מחזיר גרושתו, וואס איז טאמער ער נעמט איר יא צוריק, און נאכדעם שטארבט ער, שמעון האט צוריק גענומען זיין גרושה שלא כהלכה און ער איז געשטארבן, איז די דין איז אויכעט ראובן טאר נישט מייבם זיין נישט די פרוי נישט די גרושה און אויך נישט די צרה, ער מוז חולץ זיין, איז דאס איז ווייטער א ציור וואס די משנה איז ממעט, דאס איז אבער נאר טאמער רב און רב אסי האלטן איינער ווי דער צווייטער, ואי לא סבירא להו דהדדי, טאמער זיי קריגן זיך איינער מיטן צווייטן, איז קודם כל חדא למעוטי דחבריה, וחדא למעוטי או צרת ממאנת, או צרת מחזיר גרושתו, טאמער זיי קריגן זיך קען מען זאגן פשוט, לאמיר זאגן רב קריגט זיך אויף רב אסי, איז לויט רב, איין מיעוט פון די משנה, איז די משנה ממעט רב אסי'ס דין, און די צווייטע מיעוט פון די משנה איז איינע פון די יעצטיגע צוויי מיעוטים וואס מ'האט דא געזען, אדער צרת ממאנת אדער צרת מחזיר גרושתו, און די זעלבע מיט רב אסי. פרעגט יעצט אבער די גמרא, לרב ולרב אסי ליתנינהו, לויט רב און לויט רב אסי איז דאך דא נאך צוויי ציורים וואס ס'וואלט געקענט שטיין אין די משנה, צרת סוטה און צרת איילונית, ווייל אויך די צרת סוטה און אויך די צרת איילונית זענען פטור פון יבום וחליצה, און פארוואס רעכנט זיי די משנה נישט אויס? ענטפערט די גמרא, לפי שאינה בצרת צרתה, ווייל ביי אונזער משנה האבן מיר דאך געזען, וואס האט די משנה געזאגט לגבי די פופצן פרויען, אז הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם, אז זיי פטר'ן נישט נאר זייער צרות נאר אויך צרות צרותיהן, און אונז האבן מיר אויסגערעכנט די ציור וואס איז דאס צרות צרותיהן, האבן מיר אויסגעשמועסט לאמיר נאכאמאל אויסשמועסן, ראובן און שמעון צוויי ברודערס, שמעון האט חתונה מיט ראובן'ס טאכטער און מיט נאך א פרוי, שמעון שטארבט אן קינדער, ראובן קען נישט מייבם זיין זיין טאכטער, און במילא איז ער פטור פון צו מייבם זיין סיי זיין טאכטער און סיי די אנדערע פרוי, סיי די צרה. שוין, דאס איז ראובן. וואס טוט זיך מיט לוי? לוי אוודאי קען יא מייבם זיין, און טאקע טאמער לוי איז מייבם די צרה, די צווייטע פרוי, און נאכדעם שטארבט לוי אן קינדער, איז דא נאך א ברודער יהודה, איז יהודה וועט קענען מייבם זיין, אבער ראובן וועט נאך אלץ זיין פטור פארוואס ווייל כלפי ראובן דאס הייסט צרות צרותיהן און אז ס'וועט זיין נאך א ברודער איז פאר ראובן וועט עס זיין צרות צרות צרות צרות צרותיהן און פאר די נעקסטע ברודער נישט וואס טייטש ס'וועט אלעמאל זיין א פראבלעם פאר ראובן און ס'וועט קיינמאל נישט זיין א פראבלעם פאר די אנדערע ברודערס איז אזעלכע ציורים האט די משנה אויסגערעכנט מה שאין כן ווען סקומט צו צרת סוטה, אדער סקומט צו צרת איילונית, דא איז נישט שייך צרות צרותיהן, ווייל וויאזוי וועט עס ארבעטן, לאמיר זאגן שמעון האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, איינס אן איילונית צו איינס א סוטה, און די אנדערע איז סתם א פרוי, יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, איז וואס, ראובן קען נישט מייבם זיין, נישט די איילונית, נישט די סוטה, נישט די אנדערע פרוי, פארוואס? ווייל מ'האט געשמועסט מ'טאר נישט. אה, לוי קען יא, יהודה קען יא, קיינער טאר נישט. ס'קומט קיינמאל נישט אן צו א ציור פון צרות צרותיהן. און דערפאר האט עס די משנה נישט אויסגערעכנט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען דער דין פון די משנה אז ווען ס'קומט צו איינע פון די אנדערע עריות חוץ פון אשת אח איז נישט נאר מ'דארף נישט מייבם זיין, נאר ס'איז פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן. פון ווי לערנט מען עס ארויס? ענטפערט די גמרא דתנו רבנן, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק לגבי די איסור פון אחות אשתו, זאגט די פסוק אשה אל אחותה לא תקח לצרור, א מענטש זאל נישט נעמען זיין פרוי'ס שוועסטער לצרור ס'טייטש אלס צרה, א מענטש זאל נישט חתונה האבן מיט זיין פרוי'ס שוועסטער מיט זיין שוועגערין, לגלות ערוותה עליה בחייה, ס'טייטש דער גאנצער איסור איז נאר ווילאנג די פרוי לעבט, נאך די פרוי שטארבט מעג מען חתונה האבן מיט די שוועסטער, יעצט פרעגט די ברייתא, עליה מה תלמוד לומר? פארוואס שטייט עליה? ס'וואלט געקענט שטיין די זעלבע פסוק אן עליה, לגלות ערוותה בחייה, ווילאנג די פרוי לעבט טאר מען נישט, נאך זי שטארבט מעג מען, ווי קומט אריין דא עליה? נאר וואס דען, מען נוצט עס אלס גזירה שווה, לפי שנאמר שטייט אין פסוק ביי יבום, יבמה יבא עליה, שטייט אויך דא עליה, שומע אני, אפילו באחת מכל עריות האמורות בתורה הכתוב מדבר, ס'טייטש ווען מען לערנט טרוקן די פסוק, איז דא א מצוה אין די תורה מען דארף מייבם זיין, נישט קיין חילוק צו ס'איז א ערווה צו נישט, און במילא וואלט איך געזאגט, לכאורה אז מ'לערנט טרוקן די פסוק וואלט איך געזאגט, אז ביי אונזער ציור לאמיר זאגן ראובן שמעון, שמעון האט חתונה מיט ראובן'ס טאכטער, שמעון שטארבט אן קינדער, ראובן דארף יעצט מייבם זיין זיין טאכטער, פארוואס? שטייט אין פסוק, יבמה יבא עליה, איז פארדעם נאמר כאן עליה, שטייט ביי אחות אשתו עליה, ונאמר להלן עליה, ביי יבום שטייט אויך דא עליה, איז מיט די גזירה שווה לערנט מען ארויס מה להלן במקום מצוה, אף כאן במקום מצוה, אזוי ווי די יבום איז א מצוה, איז די זעלבע זאך די איסור אחות אשתו איז אויך במקום מצוה, ואמר רחמנא לא תקח, און די תורה זאגט אונז אז אפילו במקום מצוה, אפילו ווען ס'איז עליה, אפילו ווען ס'איז א בחינה פון א יבום, אפילו ווען ס'איז דא א מצוה צו מייבם זיין, אבער טאמער ס'איז דא א פראבלעם פון אחות אשתו, טאמער די פרוי איז א ערווה, זאגט די פסוק לא תקח, די איסור ערווה איז שטערקער פון די מצוה פון יבום און מען טאר נישט וואוינען און מען טאר נישט מייבם זיין די ערווה, זאגט די ברייתא ואין לי אלא היא, צרתה מנין ווייס איך איר אליין, אחות אשתו, מיט איר טאר מען נישט וואוינען, ווי ווייסט מען אויך די צרה? תלמוד לומר לצרור, שטייט לצרור ווייסט מען אויך די צרה, ואין לי אלא צרתה, צרת צרתה מנין, ווי ווייסט מען די צרת צרתה? תלמוד לומר לצרור, ולא לצור ס'וואלט געקענט שטיין לצור, שטייט לצרור, צרור איז א ענין פון צרה, לערנט מען ארויס ביידע, סיי צרתה און סיי צרת צרתה. איז דער גאנצער לימוד איז סך הכל אבער נאר אויף אחות אשתו, ואין לי אלא אחות אשתו פרעגט די ברייתא, שאר עריות מנין? ווי ווייסט מען ביי אלע אנדערע עריות אז ס'איז אויכעט פוטרות מן החליצה ומן היבום סיי צרתה סיי צרת צרתה, זאגט די ברייתא, אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערווה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם, וואס טייטש מען מאכט א בנין אב אזוי ווי די אחות אשתו איז א ערווה, במזיד איז דא כרת בשוגג חטאת, און די תורה זאגט אז מען טאר נישט מייבם זיין אף כל, שהיא ערווה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, די זעלבע זאך ביי אלע עריות, וואס ביי אלע עריות איז טאקע דא על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת איז אויך דא חייבי מיתות בית דין, אבער טאמער למשל ס'איז אן קיין התראה, איז כרת איז דא ביי אלע עריות, איז ביי אלע אנדערע עריות איז אויך אסורה ליבם, טאר מען נישט מייבם זיין, ואין לי אלא הם, ווייס איך מען טאר נישט מייבם זיין די עריות, צרותיהן מנין, ווי ווייסט מען אז מ'איז אויך פטור פון צרותיהן, איז אמרת, מ'קען אויך ארויסלערנען, מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערווה וחייבין על זדונה כרת שגגתה חטאת ואסורה ליבם, וצרתה אסורה, אזוי ביי אחות אשתו איז אויך דא א איסור אויף די צרות, אף כל שהיא ערווה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם, צרתה אסורה, די זעלבע זאך ביי אלע עריות, מכאן אמרו חכמים, פון דא האבן חזל ארויסגעלערנט, חמש עשרה נשים,

אנפאנג די בלאט ס'טייטש אזוי, אונז גיימיר זעהן אין די המשך אין די משנה דף י"ג, וואס די משנה רעכנט דארט אויס זעקס ערוות וואס איז נישט געשטאנען ביי אונזער משנה, אונזער משנה האט אויסגערעכנט פופצן, און דארט שטייט נאך זעקס וואס זענען חמורות מאלו, וואס מיינט חמורות מאלו? חמורות מאלו איז פשט אז די זעקס עריות וואס שטייט דארט אין די משנה דף י"ג איז אזעלכע סארט ערוות וואס איז סתם אזוי נישט שייך ביי זיי קיין יבום, פארוואס ווייל די איסור איז אויף אלע ברידערס גלייך, למשל די ערשטע פון די זעקס איז אמו, אמו א מאמע, ביי אונזער משל ראובן און שמעון צוויי ברודערס, נישט דא אזא זאך אויף די וועלט אז שמעון זאל חתונה האבן מיט ראובן'ס מאמע, ווי איז דא אזא זאך, קודם כל טאמער זענען ברודערס פון איין מאמע איז פשוט אז נישט, און אפילו אז זענען ברודערס פון צוויי מאמעס, ווי נישט ווי מען טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי פון א טאטע אויך נישט, מילא שמעון טאר נישט חתונה האבן מיט ראובן'ס מאמע, און לאמיר זאגן ער וועט וואוינען מיט איר, איז אוודאי נישט דא קיין יבום דארט, אויף אלע ברודערס איז דא די זעלבע איסור, די גאנצע זאך איז נישט שייך ביי יענע זעקס ערוות, ס'טייטש די זעקס ערוות וואס די קומענדיגע משנה רעכנט אויס איז אלץ קרובים צו אלע ברודערס, נישט קרובים נאר צו ראובן, די פופצן וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז אהער, די פופצן אין די ערשטע משנה, דאס זענען קרובים פון ראובן, אבער נישט פון שמעון, נישט פון לוי, נישט פון יהודה, נישט פון די אנדערע ברידערס, די זעקס דארט זענען קרובים פון אלע ברידערס גלייך, און ממילא זאגט די גמרא, אפשר די צרות פון יענע ערוות זענען אויך אסור, וואס מיינט זענען אויך אסור? דאס מיינט, אזוי ווי מ'האט שוין פריער. גערעדט אזא ציור, לאמיר זאגן א שוועסטער פון א מענטש, א מענטש האט א שוועסטער, ראובן האט א שוועסטער, די שוועסטער גייט זי האט חתונה מיט משה, יעצט משה האט נאך א פרוי, ראובן פארשטייט זיך טאר נישט חתונה האבן מיט זיין שוועסטער, און יעצט שטארבט משה, איז טאר עפעס ראובן נישט חתונה האבן מיט יענע פרוי? אוודאי אז יא, איי ס'איז די צרה פון א ערווה. נישט קיין נפקא מינה, און אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט שוין, ווייל די איסור פון חתונה האבן מיט א צרה פון א ערווה איז נישט ביי יעדע ערווה, נאר ביי די ענין פון יבום, ווען ס'קומט צו יבום איז די צרה פון א ערווה, נישט די פראבלעם איז אז זי איז א צרה פון א ערווה, די פראבלעם איז זי איז א אשת אח, מען האט פריערט אויסגערעכנט די גאנצע געדאנק, איז דאס זאגט דא די ברייתא, איז אז איך וואלט געמיינט אז אלע ערוות טאר מען נישט חתונה האבן מיט זייער צרות. אמרת, איז דאס לערנט מען אויך ארויס פון דא אז ס'איז נישט אזוי, מען לערנט ארויס מה אחות אשתו מיוחדת, שהיא ערווה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, אחות אשתו האט מען געשמועסט, איז במזיד כרת בשוגג חטאת, ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם, וואס טייטש די אחות אשתו מעג חתונה האבן מיט אלע אנדערע ברידערס, נאר מיט ראובן איז דא א פראבלעם, וצרתה אסורה, און אויף ראובן איז נישט נאר זי איז א פראבלעם, נאר איר צרה אויכעט, אף כל, די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע ציורים, שהיא ערווה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם, צרתה אסורה, נאר ביי אזא סארט ציור, וואס ס'דא א פרוי וואס מעג חתונה האבן מיט אלע ברידערס, נאר מיט איין ברודער נישט ווייל פאר די איין ברודער איז זי א ערווה איז דארט זאגט מען אז די צרה איז אסורה אבער יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל דאי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות ס'טייטש ווען ס'קומט צו די שש עריות וואס איז נישט פשט אפאר ברודערס מעגן יא און אנדערע נישט א שוועסטער למשל א מאמע למשל איז אסור אויף אלע ברודערס גלייך איז דארט זאגט מען נישט צרותיהן אסורות נאר דארט איז צרותיהן מותרות פארוואס און די ברייתא איז דא מסביר די הסבר וואס אונז האבן מסביר געווען אנפאנג סוגיא, שאין צרה אלא מאח, ווייל די איסור פון צרת ערווה איז נאר ווען סקומט דורך א ברודער, וואס טייטש צרת ערווה אליין לכשעצמו איז נישט קיין פראבלעם, די פראבלעם איז נאר ווען סקומט דורך א ברודער, וואס דארט איז די פראבלעם אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט אן איסור פון אשת אח נישט א פראבלעם פון צרת ערווה. זאגט אונז די גמרא, די ברייתא פירט אויס, אזהרה שמענו, עונש מנין, דאס אז ס'דא אן אזהרה מ'האט אויסגעלערנט פון אחות אשה צו אלע אנדערע אז מען טאר נישט מייבם זיין אן ערווה, נישט א ערווה נישט די צרה, ווי ווייסט מען עס אויך דא א עונש טאמער איינער טוט דאס, אמר קרא, זאגט די ברייתא וואס שטייט אין פסוק נאך אלע עריות, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה וגומר, די פסוק פירט אויס ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, זעהן מיר אז די תורה האט כולל געווען אלע איסורי עריות צוזאמען מיט א איסור כרת, וואס אין דעם ליגט אויך כולל די אלע לימודים וואס מען האט יעצט ארויסגעלערנט אז סיי אן ערווה און סיי א צרת ערווה טאר מען נישט מייבם זיין, איינער וואס איז יא מייבם איז אוודאי חל אויף אים אן עונש כרת.